חלק מהמאמר כעין שיחה אור לי ג תשרי תשמ ז. על דרך זה אויכעט אין דעם מאמר שלאחרי זה וואס קומט אין יום הראשון פון חג הסוכות, אויכעט אין די ג' ימים וואס זיי זענען לבוד מיט י ג תשרי מיט היינטיגן טאג, איז אויכעט די התחלה ולקחתם לכם ביום הראשון? פרי עץ הדר און ער רעכנט אויס די ד' מינים און שטעלט זיך אויכעט בהתחלת המאמר וואס ולקחתם לכם ביום הראשון שטייט אין מדרש אז דער אייבישטער ווערט אנגערופן ראשון און וואס דאס איז ראשון מרום מקדם און דאס איז ביום הראשון זאגט דער אייבישטער אז ער ווענדט זיך און פארבינדט זיך מיט דעם אייבישטן און מיט די אידן

און נאך מוסיף בזה לכם, ווי דער פירוש איז בפשטות און אויכעט על פי ההלכה, אז ער נעמט עס אין אזא מין אופן אז דאס ווערט זיינע, וואס דאס איז די הלכה אין דעם ולקחתם לכם, און וואס נעמט ער לכם און דאס ווערט זיינע, ביום הראשון ביז ער נעמט דעם אייבערשטן, ווי דער אייבערשטער איז ראשון, למעלה מכל סדר השתלשלות ראשון נאך אפילו העכער פון חכמה וואס בערכו פון ראשון ווערט עס גאר אנגערופן ראשית און מקבל פון ראשון וואס דאס איז אויכעט מלכתחילה אריבער די קשר מיטן בעל הילולא וכמדובר אין אן אופן אז ער האט אריינגעשטעלט דאס אין תורה. ווערט עס א הוראת דרך, הוראת ההנהגה, צוזאמען מיט א נתינת כח, מען זאל דאס קענען דורכפירן בפועל, און מען זאגט אויף דערויף אז ולקחתם לכם איז דאס די ד' מינים, און ער שטעלט זיך אויכעט אין דעם מאמר מאי טעמא פון די ד' מינים דווקא. און דער ביאור אויכעט בארוכה פון דער בעל ההילולא אין דעם המשך הידוע אין וככה ובשאר מא ובכמה מאמרים שלו אז די ד' מינים זענען טאקע פון צומח צמחים זיי האבן אבער אלע אין זיך דער ענין האחדות אנהייבנדיג פון אתרוג

און אתרוג וואס האט זיך די אלע מעלות, יש בו טעם ויש בו ריח, מעלות על פי תורה לגבי שאר הג' מינים, זאגט מען אל תבואני רגל גאוה, אז ניט נאר ס'איז ניט דא דער ענין פון גאוה אפילו רגל גאוה, און אפילו מער ניט ווי אריינברענגען רגל גאוה. איז שוין דער ענין האתרוג טוט אויף אין אזא מין אופן אז ס'קען אפילו ניט אריינגיין לשעה קלה א ענין פון א רגל און א המשך און א תוצאה פון דעם ענין הגאוה אף על פי וואס דאס איז ניט גאוה אליין. ביז וואנעט אז דאס קומט אויכעט אראפ אין דעם צווייטן ענין פון אתרוג וואס אויכעט מדגיש ענין האחדות וואס גדל באילנו משנה לשנה און ווי ער טייטשט אפ אין דעם דער בעל ההילולא בכמה מקומות אז עס אז אף על פי וואס שנה מלשון שינוי איז דא שינויים די אלע זעקס עניינים ווי ער רעכנט אויס בכתוב וואס זיי זענען במשך השנה במשך תקופת השנה, און די אלע שינויים זענען גייט מען דורך במשך פון די חדשים, בשעת ס'ענדיגט זיך די זמן איז אט דעמאלט ווערט עס אנגערופן בשם שנה, דאס האט אין זיך כולל געווען און דורכגעגאנגען אלע שינויים האפשריים. און דאס זאגט מען אז דער אתרוג איז זיי סובל און דער שאדט אים ניט, איז אבער מוסיף און מדגיש דער בעל ההילולא אז נאך מער ער איז גדל מהם, ניט נאר דער שאדט אים ניט נאר אט דאס וואס איז דא שינויים און דאס וואס איז דא די פארשידענע זעקס עניינים און זעקס תקופות ווי די גמרא רעכנט אויס יעדע תקופה צוויי חדשים איז אלזא דער ניט ווי פירוש הפשוט אז יום ולילה גייט עס א בכל יום ויום וכיוצא בזה, נאר ווי די גמרא איז אין דערויף מפרש, על כל פנים האט מען דאס אז כל שינויים איז ער גדל מהם, פארוואס קען ער זיין גדל פון שינויים וואס זיי זיינען מן הקצה אל הקצה, דערפאר וואס ער פאר זיך.

אתרוג קען האבן אלע מעלות דערפאר וואס ער האט אין זיך אלע מעלות יש בו טעם ויש בו ריח, און ווי דאס זאגט מען מפורש אויף דערויף אין מדרש אז דאס איז בדוגמא פון ד' סוגים שבעבודת האדם וואס צווישן אידן א יש בו טעם ויש בו ריח אז ער האט סיי תורה און סיי מצוות ועל דרך זה די סוגים שלאחרי זה. אפילו לולב וואס האט מער ניט וואס יש בו טעם בפירות שלו אבער אין בו ריח, איז אף על פי כן האט ער אין זיך אויכעט דעם אופן ענין האחדות און אין אן אופן גלוי, וואס דערפאר איז זיך אויכעט בהלכה איז דער לולב איז ער גלייך שטייט אין אים דער תנאי אז ער דארף זיין כפות, און מען זאגט דערויף כפות חסר ו' כתיב אז דאס איז א ענין וואס מען דארף אים צוזאמען בינדן, וואס דאס איז אויכעט על דרך ווי מען זאגט בנוגע צו אתרוג, ניט אז דאס איז צוזאמען געבונדן מצד הטבע, נאר אויף דעם מען דארף אים ערשט צוזאמען בינדן על דרך ווי ביי אתרוג איז אין טבע איז דא שינויים און דער אתרוג איז זיי מאחד און גדל מהם, אזוי איז אויכעט א לולב כדי ער זאל ווערן א חלק פון דער מצוה, איז אטא דעמאלט דארף זיין כפות חסר ו' כתיב, אז מען נעמט עלים נפרדים און מען בינדט זיי צוזאמען, משנה און מען בינדט זיי צוזאמען, ועל דרך זה אויכעט הדס, אף על פי וואס ער האט נאך ווייניגער מעלות ווי לולב, אז ביי אים איז קיין טעם ניטא, מער ניט ווי ריח, וואס דאס איז זיך גרוע בערך הטעם כמבואר בכמה מקומות ביז אויכעט אין הלכה בנוגע צו ברכת הנהנין זאגט מען הגוף נהנה ממנו דאס האט א שייכות צו א ענין וואס יש בו טעם וכיוצא בזה דארף זיין דער ענין פון הדס ענף עץ עבות וואס דאס איז תלתא קילחי בקנה אחד אז ס'דארף זיין תלתא, אבער זיי וואקסן אלע פון איין קנה פון איין מקום, און זענען פארבונדן מיטן מקום, וואס דערפאר דארפן זיי זיין אין אן אופן פון עבות, און דערנאך אויכעט, ביז אפילו ערבי נחל, וואס אין בהם לא טעם ולא ריח,

פון אחווה צווישן אידן, ביז אין אן אופן שגדלים באחוונא, וואס יש לומר אז דאס על דרך ווי מ'איז מפרש אויף אתרוג הגדל באילנו, אז ער וואקסט דערפון און ווערט גרויס דערפון, און וכו', על דרך זה שגדלים באחוונא, אז זיי האבן אזא מין סארט אחוונא וואס דערפאר וואקסט די ערבה נאך. און דערפאר ווען דאס איז נאך נישט מספיק דערנאך נעמט מען יעדער מין ווי ער איז א ענין של אחדות בפני עצמו און מען פארבינדט זיי אלע צוזאמען און דווקא דעמאלט ווערט דאס א מצוה און נאך מערער ווי דער רמב"ם איז מדגיש כידוע ומדובר כמה פעמים אז דאס איז נישט

וואס כולם איז דאך כולל אין זיך די אלע פיר סוגים, כמוזכר לעיל פון תורה שבעל פה פון מדרש, ווערן זיי אלע איין און איינציגע זאך אחת, און אין אן אופן פון אגודה אז מ'האט דאס געדארפט צוזאמענבינדן, און דאס ווערט אין אן אופן נצחי אחת, דערפאר וואס דער אחת איז לעשות רצונך בלבב שלם, וואס אין דערויף איז דאך ניטא קיין שינויים און ס'איז דאך א רצון אחד וכו' כמבואר בדרושים האמורים. וואס דערפון איז אויכעט פארשטאנדיג פארוואס דאס ווערט א כלי ביז וואנעט אז ס'קען ווערן לכם, און צו וואס ווערט עס א כלי ליום הראשון.

ער ווערט באלעבאס אויף דעם, דאס הענגט אפ אן מעשה און מעשיו ועבודתו און מעשינו ועבודתינו במשך חיותו בעלמא ד.